לזכות ר' נפתלי ב ר שלמה עליו השלום אבן חיים ליום היארצייט שלו כ' טבת. ב' חלקים משיחת כ' טבת תשמ ה. וואס אין דערויף איז אויך דער ענין וואזוי א איד דארף זיך פירן כדי נישט נוסף וואס ער זאל זיין געזונט, זאל די גאנצע וועלט זיין געזונט, בשעת ער פירט זיך ווי א איד וואס א איד מיט אידישקייט איז דאס ווי ער זאגט אין גמרא ווי דגים בים, דאס איז נישט א זאך אז ווען זיי ווילן געפינען זיי זיך ביבשה, און אז זיי ווילן געפינען זיי זיך בים אדער בנהר, און דארט איז זיי באקוועמער ווי זיי געפינען זיך ביבשה. דאס איז נישט א ענין פון באקוועמליכקייט, דאס איז א ענין צי איז ער ממלא תפקידו, וואס דעמאלט איז ער געזונט און די וועלט איז געזונט. און אויב ער איז מבלבל את תפקידו, נישט ער גייט אוועק אין מדבר, ער גייט אוועק אנשטאט צו זיין אין אידישקייט גייט ער אוועק ביבשה, וואס דאס איז גוט פאר אן אנדער נברא אבער נישט פאר אים, מאכט ער א בלבול אין כל העולם כולו, און נוסף אויף דאס וואס ער מאכט קאליע זיך, מאכט ער קאליע די גאנצע וועלט. וואס דערפאר כאמור איז דער פסק דין פון מורה נבוכים אין זיין ספר, פון בעל מחברת מורה נבוכים פון דעם רמב ם אין זיין ספר יד החזקה, אז בשעת כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, איז דאס ניט ער זאגט רוצה אני דערפאר וואס מ'האט איהם גענויט, דער מ'האט איהם גענויט און האט מען פון איהם אראפגעוואשען די בלאטע וואס האט זיך אדער די דאסט די אבק וואס האט זיך אויף איהם אָנגעקליבן מצד דאָס וואָס ער געפֿינט זיך אין גלות, אַזוי ווי ער געפֿינט זיך צווישן ניט-ייִדן, און ער איז אַ מיעוט, און די ניט-ייִדן זײַנען מערער פֿון אים, איז ער בײַ זיך געוואָרן אַראָפּגעפֿאַלן. וואָס ביסטו בײַ זיך אַראָפּגעפֿאַלן? דו ביסט אַ בן-מלך, וואָס פֿאַרבינד זיך מיט דײַן אָבֿות, וועסטו ווערן אַן עבֿד-מלך כּמלך, על אַחת כּמה וכּמה בן-מלך. דאס אבער פארבונדען מיט א טירחא, אדער ער האט א יצר הרע וכיוצא בזה, א מלך זקן וכסיל, אשר לכן האט מען אים איינגערעדט ער זאל נעמען די לייכטע וועג, וואס עהם ווייזט זיך אויס אז דאס איז א וועג, ס'איז נישט קיין וועג, דאס איז א קלקול פאר עהם, ס'איז א קלקול פאר די גוים צו ווילכע ער וועט, צווישן וועלכע ער וויל זיך מישן, און וואס סוף כל סוף כאפן זיי עהם אז ער האט זיי אפגענארט. ווארום די זאך וואס ער קען ניט בייטן זיין גוף אויף אן אנדער גוף, על אחת כמה וכמה ער קען ניט בייטן זיין נשמה אויף אן אנדער נשמה, און די נשמה האט אים דער אייבערשטער געגעבן אזא מין, וואס ער איז א מאמין בן מאמין. נאר וואס דען ער האט זיך צוגעדעקט מיט אבק. צוגעדעקט מיט בלאטע, צוגעדעקט מיט כמה עניינים שונים ומשונים, ובלשון המשנה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. ער איז מקנא וואס א ניט איד קען זיין א מלך אין דער און דער אומה, מה שאין כן א איד.

און אז ער קומט אין א וועלט וואס איז נישט זיינע, קען נישט זיין אז ער זאל זיך דארטן פילן ווי ס'דארף צו זיין, און ס'קען נישט זיין פונקט ווי א דג, א פיש, וואס וויל ארויסשפרינגען פון ים און זיין ביבשה מיט דער טענה אז ער זעט אז ביבשה איז דא כמה וכמה בעלי חיים און וואס לעבן זיך ער באורך ימים ושנים טובים ונעימים. ס'אבער ניט זיין וועלט, דאס איז ניט דער ארט וואו צו וועלכן זי איז צוגעפאסט פאר אים, און ער איז צוגעפאסט פאר דער וועלט, פאר דעם ארט וואס דערפאר איז מען קען זיך פרואוון, און ווי מען האט זיך שוין געפרואווט, וכמדובר כמה פעמים, אז מען האט געזען שוין דא אז דאס איז די הצלחה פון אונזער דור, דער דור וואס האט באקומען תורה ביים בארג סיני. האט מען זיי געגעבן א תורה מיט ת"ו רי"ש יו"ד גימ"ל מצוות מיט אלע עניינים כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש דערנאך האט מען זיי געזאגט איר באקומט אט די תורה אין מדבר איצטער גייט אוועק אין וועלט און פירט זיך לויט אט דער תורה. און דעמאלט אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו, איז דעמאלט ונתתי שלום בארץ ונתתי גשמיכם בעיתם ואולך אתכם קוממיות וחרב לא תעבור בארצכם. אט דעמאלט האט מען זיך געדארפט פארלאזן אז דאס וואס משה רבינו גיט איבער אז דער אייבערשטער האט אים אזוי געזאגט איז דאס אמת ויציב, במילא דארף ער זיך אפזאגן. פון כמה וכמה ענינים, ווארום אט דאס איז דער וועג, אז זאל זיין ונתתי שלום בארץ, ואולך אתכם קוממיות בשעת ס'איז דורכגעגאנגען דריי מיט א האלבן טויזנט יאר זינט מתן תורה, וואס במשך פון אט דער צייט זיינען אידן געווען אין אזוינע מצבים, אין אזא מין צושטאנד, שונה מן הקצה אל הקצה. אין אלערליי מצבים של גאולה, אין אלערליי מצבים של עצמאות, אין אלערליי מצבים פון גלות, און אין אלערליי מצבים פון נארן זיך אדער נארן א צווייטן, אדער ניט לאזן נארן זיך און נארן א צווייטן. און מ'האט אלעמאל געזען, אט די וואס קוקן אן שוחד, וואס איז געווען די תוצאה. אין דעם ערשטן דור, אדער אדער על כל פנים אין צווייטן דור, אדער על כל פנים אין דריטן דור, אז די וואס האבן זיך געפירט אין אן אופן פון בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו, איז זיין אייניקל געבליבן א איד, און זיין אייניקל איז געווען ואולך אתכם קוממיות, און זיין אייניקל איז געווען וחרב לא תעבור בארצכם. און די וואס האבן געפרואווט זיך אז זיי וועלן געפינען א בעסערן וועג ווי דער אייבערשטער האט אנגעוויזן, און זיי וועלן געפינען אנדערע חוקותי ומצוותי, און זיי וועלן זיך פרואוון אויף דעם וועג, האט עס גענומען א דור אדער צוויי דורות אדער דריי דורות, און מ'האט געזען וואס איז געווארן פון זייערע קינדער אדער פון זייערע קינדס קינדער, ניט פאר קיין אידן געדאכט. וואס דערפאר איז דא דווקא דער נסיון אין אונזער דור, וואס מען פרעגט זיך די שטורעם הייתכן מען זעט נישט קיין קריעת ים סוף? ווען ער וואלט געזען קריעת ים סוף וואלט ער געגלייבט בהשם ובמשה עבדו, אבער ער זעט נישט קריעת ים סוף קען מען ניט מאנען קיין ויאמינו. מען דארף נישט אנקומען צו זען ניסים, בשעת מען קוקט זיך צו, צו דריי מיט א האלבן טויזנט יאר פון אידישע דברי הימים וואס האט געהאט אלערליי תנועות ושיטות אין חקירה און אין אמונה און אין דעות און אין הנהגה משונות מן הקצה אל הקצה און ס'נישט ניטא קיין אויסנאם בדבר אט די וואס האבן זיך געהאלטן אין זכות הזאת ביי אידישקייט האבן זיי דערנאך געזען בנים ובני בנים ודורות אחריהם, וואס פון זיי שטארק זענען די אידן וואס זיי זענען איצט, און די וואס האבן זיך געוואלט גיין בכרמים זרים, בכרמים של נוכרים, וואס ווערט אנגערופן א כרם, דאס איז טאקע א כרם, און ס'דארט איז דא גפנים און זיי גיבן יין. דאס אבער ניט כרמי שלי, ס'איז נוטרה את הכרמים פון אנדערע פעלקער, און כרמי שלי לא נטרתי, און ס'קען ניט זיין אז פון כרמים של אחרים זאל ער האבן דערנאך דעם יין, און דער יין זאל אים איינגיין, ער קען זיך אפנארן איין טאג און צוויי טעג און א וואך. און א חודש, דאס קען אבער ניט אנהאלטן אויף א לענגערע צייט, על אחת כמה וכמה אז ער וועט קען ניט אפנארן זיינע קינדער און קינדסקינדער, און וואו איז דאס דא א נארמאלע עלטערן, א פאטער אדער א מוטער, וואס וועט איינלייגן דעם לעבן כדי אפצונארן זיין זון אדער זיין טאכטער? וכאמור לעיל, דאס איז ניט א זאך וואס איז פארבונדען מיט אמונה, מ'האט געדארפט אנקומען צו אמונה בשעת מתן תורה. איצטער האט מען אן אפענעם בוך פון דברי ימי ישראל, וואס כאמור לעיל, גלייך נאך מתן תורה איז געווען עובדי העגל, בשעת אידן אריין זענען אריין צום ערשטן מאל אין ארץ ישראל, איז געווען עובדי הבעלים און עובדי העשתרות, ווי דערציילט אין דברי ימי ישראל בארוכה ובפרטיות, און זיי האבן אנגעהאלטן א יאר און צוויי יאר און א דור און צוויי דורות, וואס אבער איז געווארן דער סוף, ווייס מען וואס איז געווארן פון עובדי העגל און וואס איז געווארן פון עובדי העגלים עגלי זהב בימי ירבעם בן נבט. און וואס איז געווארן פון עובדי הבעלים ועובדי העשתרות? און וואס איז געווארן פון די וואס האבן זיך געהאלטן ביי נצח ישראל, לא ינחם ולא ישקר, ביי דעם אייבערשטן און ביי זיין תורה וואס התורה היא נצחית, און דער לימוד מביא לידי מעשה אין קיום מצוותיו אויף וועלכע מען זאגט וחי בהם.